בעזר השם יתברך מסכת פסחים דף ס"ד מ'הייבמיר אן דף ס"ד עמוד א' אויבן ביי די צוויי פינטלעך רבי יהודה אומר איז אזוי אונז האבן געזען אין די משנה א מחלוקת פון דריי תנאים די תנא קמא האט געהאלטן אז איינער וואס שעכט די קרבן פסח און האט ביי זיך חמץ איז ער עובר אויף דעם איסור פון לא תזבח על חמץ דם זבחי רבי יהודה האט געזאגט אז דער איסור איז נישט נאר ביים קרבן פסח נאר אויכעט אויפן תמיד של בין הערביים טאמער מ'האט ביי זיך חמץ איז מען אויך עובר אויף דעם לאו, און רבי שמעון האט געזאגט אז ערב פסח איז די איסור נאר ביים קרבן פסח, אבער גאנץ יום טוב איז דא די איסור ביי אלע קרבנות, זאגט די גמרא רבי יהודה אומר אף התמיד אז תמיד של בין הערביים איז אויך דא אן איסור צו שחט'ן ווען מ'האט ביי זיך חמץ, מאי טעמא דרבי יהודה זאגט די גמרא וואס איז די טעם פון רבי יהודה, ענטפערט די גמרא אמר לך רבי יהודה וועט זאגן שטייט אין פסוק זבחי לא תזבח על חמץ דם זבחי, איז זבחי איז פשט זבח המיוחד לי, די מיוחד'דיגע זבח די מיוחד'דיגע קרבן ומאי ניהו, וועלכע קרבן ווערט גערופן די מיוחד'דיגע קרבן תמיד, דאס איז דער תמיד של בין הערביים, און ווי די מפרשים זענען מסביר ווייל דער תמיד ווערט גערופן קרבני לחמי, די מיוחד'דיגע קרבן, און פאר דעם זאגט רבי יהודה אז דער איסור איז אויך כולל דער תמיד של בין הערביים. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער געזען אין די משנה רבי שמעון אומר, הפסח בארבעה עשר חייב, און מ'האמער געזען ווייטער אין די משנה ושאר כל הזבחים פטור, און יום טוב אליין איז פארקערט, יום טוב אליין איז אלע קרבנות דא דער חיוב טאמער מען שעכט דער קרבן מיט חמץ אין שטוב זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי שמעון וואס איז דער טעם פון רבי שמעון ענטפערט די גמרא דכתיב ווייל שטייט אין פסוק זבחי זבחי תרי זימני שטייט צוויי מאל זבחי איינמאל שטייט לא תזבח על חמץ דם זבחי און די צווייטע מאל שטייט לא תשחט על חמץ דם זבחי און במילא קרי ביה זבח זבחיי ס'טייטש מען דארף נעמען די י' וואס שטייט ביי איינע פון די זבחי'ס און כאילו דאס לייגן ביים צווייטן אזוי ארום אז אנשטאט ס'זאל שטיין צוויי מאל זבחי איז כאילו שטייט איין מאל זבח און די צווייטע מאל שטייט זבחיי מיט צוויי יו"ד'ן, דאס איז אזא סארט לימוד וואס מען זעט עס אויף אנדערע פלעצער, ס'הייסט גורעין ומוסיפין ודורשין, על כל פנים, נאכדעם וואס שטייט די צוויי זבח מיט זבחיי, איז למאי הלכתא פלגינהו רחמנא מהדדי ולא כתב זבחיי, פארוואס טאקע שטייט נישט נאר איין מאל זבחיי, אז מען טאר נישט שעכטן קיין שום קרבן ווען מען האט ביי זיך חמץ, למימר ווייל די פסוק וויל אונז קומען לאזן הערן פון די צוויי מאל אז בזמן דאיכא זבח, לא מחייב אזבחיי, בזמן דליכא זבח, מחייב אזבחיי. וואס טייטש דאס שטייט זבח? דאס איז איין קרבן. ערב פסח איז דא איין קרבן וואס ווען מען האט חמץ איז מען עובר אויף דעם לאו. וועלכע קרבן? די קרבן פסח. אבער גאנץ יום טוב וואס דעמאלטס איז נישט דא די זבח, דעמאלטס איז נישט דא די מצוה צו שעכטן א קרבן פסח, איז דעמאלטס איז זבחיי, איז יעדע קרבן וואס מ'וועט שעכטן דעמאלטס ווען מ'האט חמץ ביי זיך, איז מען עובר אויף די איסור פון לא תשחט על חמץ דם זבחי. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, ובמועד לשמו פטור, רבי שמעון האט געזאגט אז טאמער מען שעכט די קרבן פסח יום טוב אליין ווען מען האט ביי זיך חמץ, איז מען נישט עובר אויף קיין שום לאו, פארוואס ווייל מען קען דאך נישט שעכטן א קרבן פסח יום טוב, און במילא דער קרבן איז נישט קיין קרבן און די שחיטה איז א שחיטה שאינה ראויה, האט רבי שמעון געהאלטן ס'הייסט נישט קיין שחיטה במילא איז מען נישט עובר, אבער טאמער מען שעכט עס שלא לשמה, מען שעכט א קרבן פסח יום טוב שלא לשמה, האט דאך עס א דין פון א שלמים, און ס'האט א דין פון א שלמים איז דאך עס א קרבן, און א סארט א קרבן האלט אויך ר' שמעון איז יא עובר אויף דעם לאו. זאגט די גמרא אבער טעמא דשלא לשמו, ס'טייטש מען דארף טאקע אינזינען האבן שלא לשמו, אבער הא סתמא, טאמער מען שעכט סתם אזוי דער קרבן פסח יום טוב אליין אן קיין שום כוונה, נישט לשמו און נישט שלא לשמו, איז די דין איז אויך אז פטור, פארוואס? פארוואס איז פטור? אמאי, פסח בשאר ימות השנה שלמים הוה, טאמער מען האט נישט קיין שום כוונה, סתם אזוי מען שעכט א קרבן פסח אינמיטן יאר האט דאך עס א דין פון א שלמים, נאר וואס דען מוז מען זאגן זאגט די גמרא מען קען מדייק זיין פון דעם, שמעת מינה, פסח בשאר ימות השנה בעי עקירה, אז אפילו מען שעכט א קרבן פסח אינמיטן יאר, סתם אזוי ווערט עס נישט קיין שלמים, נאר מען דארף אינזינען האבן בפירוש שלא לשמו, אז מען שעכט עס לשם שלמים, דעמאלטס האט עס א דין פון א שלמים, אזוי וויל די גמרא מדייק זיין, זאגט אבער די גמרא ניין, אמר רב חייא בר גמדא, נזרקה מפי החבורה וואס טייטש, די גאנצע חבורה האט מסכים געווען ואמרו, יעדער האט מסכים געווען צו די תירוץ וואס איך גיי יעצט זאגן, אז די משנה קען זיין רעדט זיך ביי א ציור כגון שהיו בעלים טמאי מת ונדחין לפסח שני, דסתמיה לשם פסח קאי, קען זיין אז די משנה רעדט זיך דווקא ביי א ציור וואס א מענטש איז געווען טמא, און במילא דער מענטש דארף יעצט מקריב זיין זיין קרבן פסח פסח שני, וואס דאס איז אייר, איז ביי אזא סארט מענטש, ווען ער שעכט זיין קרבן פסח סתם אזוי, נישט ערב פסח, זאגט מען אז אוודאי דער פסח איז דאך מיוחד אויף פסח שני, און במילא מסתמא איז דאס געווען לשם פסח, פארדעם איז נישט קיין גוטער קרבן. אבער יעדער אנדערער מענטש וואס איז נישט געווען טמא, וואס האט שוין מקריב געווען זיין קרבן פסח, קען אוודאי זיין אז ווען ער וועט נעמען עפעס א צווייטע קרבן פסח, און ער וועט עס שעכטן סתם, וועט עס אוודאי האבן א דין פון א שלמים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הפסח נשחט בשלש כיתות. די קרבן פסח פלעגט מען שעכטן אין דריי קבוצות, אזוי ווי די משנה גייט יעצט מפרש זיין, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ווי לערנט מען ארויס מען דארף עס שעכטן אין דריי קבוצות, ווייל ס'שטייט, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, און במילא קהל עדת ישראל איז דריי כיתות, קהל, ועדה, וישראל, דריי קבוצות, איז אזוי געווען די סדר, נכנסה כת הראשונה, די ערשטע גרופע, די ערשטע קבוצה איז אריין אינעם עזרה, נתמלאה העזרה, די עזרה איז געווארן אנגעפילט, נעלו דלתות העזרה, האט מען פארשפארט די טויערן פון די עזרה, מען וועט זען אין גמרא, צוויי דעות מען האט עס פארשפארט, צו עס האט זיך אליין פארשפארט בדרך נס, על כל פנים די ערשטע גרופע איז געווען אינעווייניג, תקעו הריעו ותקעו, מען האט געבלאזן מיט די חצוצרות, הכהנים עומדים שורות שורות, די כהנים זענען געשטאנען אין שורות, לאורך די גאנצע עזרה, ובידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב, און אין זייער הענט האבן זיי געהאלטן גאלדענע לעפלעך, מיט זילבערנע לעפלעך וואס אין דעם האט מען מקבל געווען די בלוט, שורה שכולה כסף כסף, ושורה שכולה זהב זהב, לא היו מעורבין, ס'טייטש אזוי ווי מ'האט געשמועסט געווען שורות פון כהנים, איז די שורה וואס האט געהאלטן גאלדענע לעפלעך, איז געווען נאר גאלדענע לעפלעך, די שורה פון זילבערנע לעפלעך איז געווען נאר זילבערנע לעפלעך, נישט געווען אויסגעמישט אז איין שורה איז געווען גאלדן מיט זילבער און אזוי ווייטער, יעדע שורה איז געווען מיט די זעלבע מין, ולא היו לבזיכין שוליים, און די לעפלעך וואס מ'האט מקבל געווען אין דעם די בלוט, ס'איז געווען גרויסע לעפלעך, אבער ס'האט נישט געהאט קיין אונטערשטע חלק ס'טייטש מ'האט נישט געקענט אראפ לייגן ס'איז שפיציג פון אונטן, פארוואס? שמא יניחום ויקרש הדם, פארוואס ס'איז געווען אזויפיל בלוט מ'האט מורא געהאט די כהן וועט אראפ לייגן די לעפל מיט די בלוט אינעווייניג, און די בלוט וועט פארגליווערט ווערן מ'וועט עס נישט קענען שפריצן, און ממילא האט מען עס געמאכט שפיציג מ'זאל דאס נישט קענען אראפלייגן. זאגט די משנה ווייטער, שחט ישראל, א ישראל האט גע'שחט'ן, און מ'וועט זען די גמרא עס מיינט נישט דווקא א ישראל נאר א ישראל האט געקענט שעכטן, וקיבל הכהן, די קבלת הדם האט שוין א כהן געמאכט, נותנו לחבירו וחבירו לחבירו, און אזוי האט מען גענומען די בלוט די כהן איז געווען א גאנצע שורה, איז די כהן וואס האט מקבל געווען די בלוט האט גענומען די בלוט און געגעבן פאר זיין חבר וואס איז געשטאנען לעבן אים, און אזוי איין כהן צום נעקסטן כהן צום נעקסטן כהן צום נעקסטן כהן, ביז די בלוט איז אנגעקומען צום מזבח און דארט האט מען עס געשפריצט אויפן מזבח, יעצט ווען מען האט געענדיגט שפריצן די בלוט איז דאך געבליבן די כלי ליידיג, האט מען צוריק געשיקט יעצט די כלי צוריק צו די גאנצע שורה ביז אנפאנג דארט ווי מען שעכט די קרבן פסח, און במילא האט מען איבערגעגעבן אזוי חברו וחברו לחברו, ומקבל את המלא ומחזיר את הריקן, און אזוי יעדער כהן האט אנגענומען די פולע כלי, די כלי פול מיט בלוט, און צוריק געגעבן די ליידיגע כלי, די וואס מען האט שוין געענדיגט שפריצן. און אזוי איז כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד, די כהן וואס איז געווען דער נענטסטער צום מזבח, ער האט געשפריצט די בלוט אויפן מזבח קעגן דעם יסוד, די יסוד איז געווען אזא שטעפל אונטער די מזבח, איז געווען אויף די גאנצע צפון זייט און אויף די גאנצע מערב זייט פון די מזבח איז געווען אזא יסוד, אויף די דרום און אויף די מזרח איז נאר געווען איין אמה וואס האט געהאט א יסוד, על כל פנים די בלוט האט מען געדארפט שפריצן דארט וואו ס'איז געווען א יסוד, און מ'וועט זעהן די גמרא פון וואו מ'לערנט עס ארויס, על כל פנים זאגט די משנה ווייטער, יצתה כת ראשונה, ונכנסה כת שניה, די ערשטע גרופע האט געענדיגט, איז אריין די צווייטע גרופע, די ערשטע איז ארויס די צווייטע איז אריין, יצתה שניה נכנסה שלישית, אזוי די צווייטע ארויס און די דריטע גרופע איז אריין, כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית, און אזוי האט זיך איבערגע'חזר'ט דער סדר, אזוי ווי מען האט געזען ביי די ערשטע גרופע אז עס איז געווען די שורות פון די כהנים, זעלבע זאך איז געווען ביי די צווייטע גרופע און ביי די דריטע גרופע. זאגט די משנה ווייטער, קראו את ההלל, מען האט געליינט דעם הלל ס'טייטש ווען מען האט געבלאזן די חצוצרות און מען האט אנגעהויבן צו שעכטן האט מען געליינט די הלל פון רש"י איז משמע אז די גאנצע קבוצה די גאנצע גרופע האט געליינט די הלל אם גמרו און טאמער מען האט געענדיגט די הלל און מען האט נאכנישט געענדיגט מיט די שעכטן די קרבן פסח וואס איז געווען אסאך קרבן פסח איז שנו האט מען נאכאמאל געליינט הלל ואם שנו און טאמער מען האט געענדיגט די צווייטע מאל און מען האט נאכאלץ נישט געענדיגט שלשו האט מען א דריטע מאל געזאגט הלל אף על פי שלא שלשו מימיהם אפילו אז בעצם דאס איז קיינמאל נישט געשען ס'טייטש מען האט אלעמאל אנגעיאגט נאך די ערשטע צוויי מאל שוין צו ענדיגן שעכטן אלע קרבן פסח מען האט קיינמאל נישט געדארפט ליינען א דריטע מאל, זאגט די משנה ווייטער רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, מימיהם של כת שלישית לא הגיע לאהבתי כי ישמע השם, מפני שעמה מועטין, די דריטע קבוצה איז געווען אזא מין קליינע קבוצה ווייל יעדער האט זיך אריין געשטופט אין די ערשטע צוויי, איז די דריטע קוים געבליבן מענטשן, און במילא עס האט נישט געדויערט צו לאנג, און ממילא האט מען קיינמאל נישט ביים ליינען הלל האט מען קיינמאל נישט אנגעקומען אפילו צו אהבתי כי ישמע השם, און מען האט שוין געענדיגט שעכטן אלע קרבן פסח, זאגט די משנה ווייטער, כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת, אזוי ווי דער סדר איז געווען די וואכן טאג איז די זעלבע זאך געווען שבת, נאר וואס דען אלא שהכהנים מדיחין את העזרה שלא ברצון חכמים, בדרך כלל אין די וואכן טאג פלעגט מען אפשווענקען די עזרה פון די בלוט ווען מען האט געענדיגט שעכטן די אלע קרבן פסח'ס, ס'איז אריבער געפארן אמת המים אזא קוואל וואסער איז אריבער געפארן אינמיטן די עזרה און מען האט פארשטאפט דארט ווי די וואסער איז ארויס גערינען אזוי אז די וואסער זאל איבער פליסן און אפשווענקען די גאנצע ערד פון די עזרה אזוי פלעגט מען טון אינמיטן וואך איז די כהנים פלעגן דאס טון שבת אבער ס'איז געווען שלא ברצון חכמים. זאגט די משנה ווייטער, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, כוס היה ממלא מדם התערובת, נאך מ'האט געענדיגט שחט'ן אלע קרבן פסח, ס'האט א כהן גענומען א כוס און אנגעפילט מיט די בלוט וואס איז געלעגן דארט אויף די ערד, זרקו זריקה אחת על גבי המזבח און האט עס געשפריצט אויפן מזבח, ולא הודו לו חכמים, און די חכמים האבן נישט מודה געווען צו רבי יהודה אזוי האט מען געדארפט טון. מ'וועט זען אין די גמרא וואס איז די מחלוקת. זאגט די משנה ווייטער, כיצד תולין און מפשיטין, וויאזוי איז מען מפשיט די עור פונעם קרבן פסח, איז אונקליות של ברזל היו קבועים בכתלים, ובעמודים, ס'איז געווען אזעלכע העקעלעך פון אייזן סיי אויף די ווענט דארט אין די עזרה, און סיי אויף אזעלכע עמודים, אין די בית המטבחיים איז געווען אזעלכע עמודים מיט שטאנגען און עס האט זיך ארויסגעשטעקט פון דעם טשוועקעלעך וואס אויף דעם שבהם תולין ומפשיטין, אויף דעם האט מען אנגעהאנגען די בהמה און מפשיט געווען די עור, כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, ווער ס'האט נישט געהאט קיין פלאץ דאס צו טון, איז מקלות דקים וחלקים היו שם, איז געווען דארט דינע שטעקענעס און חלקים און אפגעשיילטע שטעקענעס, אזעלכע גלאטע שטעקענעס, און מניח על כתיפו ועל כתף חברו, מען האט גענומען דעם שטעקן און געלייגט איינס אויף זיין אקסל און איינס אויפן חבר'ס אקסל, ותולה און אזוי האט מען אויפגעהאנגען אויף דעם שטעקן די בהמה, און מפשיט און אזוי האט מען מפשיט געווען די עור, רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט ארבעה עשר שחל להיות בשבת אז טאמער ערב פסח איז געפאלן שבת, און ווי רש"י מסביר מען האט נישט געקענט צוגרייטן די שטעקן און עס איז אסור אין שבת, איז וואס האט מען געטון, מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתיפו, האט מען גענומען פשוט צוויי הענט צוויי מענטשן זענען געשטאנען איינער געלייגט די האנט אויפן חבר'ס אקסל און די חבר צוריק געלייגט די האנט אויף זיין אקסל ותולה ומפשיט און אזוי אויף די הענט האט מען אנגעהאנגען די בהמה און אזוי האט מען מפשיט געווען די עור זאגט די משנה ווייטער קרעו מען האט אויפגעריסן די בויך פון די בהמה והוציא את אימוריו מען האט ארויסגענומען די אימורין די אלע חלבים די אלע חלקים וואס זענען ארויף אויפן מזבח נתנם במגיס מען האט עס אריינגעלייגט אין אזא קערה אין אזא כלי שרת והקטירן על גבי המזבח, און מ'האט עס מקטיר געווען אויפן מזבח. זאגט יעצט די משנה ווייטער, די משנה איז יעצט מסביר וואס טוט זיך ערב פסח ווען ס'איז געפאלטן שבת, וואס מ'קען דעמאלטס נישט בראטן די קרבן פסח, און וואס איז געווען די סדר, יצתה כת ראשונה וישבה לה בהר הבית, די ערשטע גרופע איז ארויס האט מען זיך געזעצט אויפן הר הבית, שניה, די צווייטע גרופע איז ארויס בחיל, האט מען זיך געזעצט אינעם חיל, חיל איז געווען אזא געגנט ארום און ארום אינדרויסן פונעם עזרת נשים פאר מ'איז אריין אין די עזרה איז געווען אזא צען אמות וואס דאס האט געהייסן די חיל און דארט איז מען געזעצן די צווייטע גרופע איז דארט געזעצן והשלישית במקומה עומדת איז די דריטע גרופע געבליבן אינעווייניג אין די עזרה ביז מוצאי שבת חשיכה ווען עס איז געווארן טונקל מוצאי שבת יצאו וצלו את פסחיהן איז יעדער ארויס און מען האט געבראטן די קרבן פסח זאגט די הייליגע גמרא אמר רבי יצחק האט רבי יצחק געזאגט אין הפסח נשחט אלא בשלש כיתות של שלושים שלושים בני אדם מען האט געדארפט האבן דריי גרופעס וואס יעדע גרופע איז געווען אין דעם דרייסיג מענטשן מינימום מאי טעמא פון וואו לערנט מען עס ארויס ווייל שטייט אין פסוק קהל ועדה וישראל, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, נאר וואס דען, מספקא לן אי בבת אחת אי בזה אחר זה, דאס וואס שטייט דא קהל ועדה וישראל עס דארף זיין דריי גרופעס קהל עדה ישראל יעדעס איינס מיינט לפחות צען מענטשן, אבער מען ווייסט נישט צו קהל עדה ישראל איז טייטש דארף זיין דריי גרופעס איינס נאכן צווייטן, אדער אפשר פשט דארף זיין דריי גרופעס צוזאמען דרייסיג מענטשן צוזאמען, און במילא. היות ס'איז דא אזא ספק הילכך בעינן שלש כיתות של שלושים שלושים בני אדם, ס'דארף זיין דריי גרופעס, מאכט מען דריי גרופעס און יעדע גרופע איז געווען דרייסיג מענטשן, וואס טייטש יעדע גרופע אליין איז כאילו געווען צוזאמגעשטעלט פון דריי גרופעס, און מילא דאי בבת אחת הא איכא, טאמער מ'דארף האבן דרייסיג צוזאמען איז דאך דא דרייסיג, ואי בזה אחר זה הא איכא, און די זעלבע זאך טאמער מ'דארף האבן דריי גרופעס איז אויך דא, ווייל יעדע גרופע האט געהאט דרייסיג מענטשן, פירט די גמרא אויס הילכך, בחמשין נמי סגי, בעצם, ווען ס'וואלט געווען פופציג מענטשן וואלט מען עס אויך געקענט איינטיילן אזוי אז ס'זאל זיין דריי גרופעס פון דרייסיג יעדעס איינס, איי וויאזוי קען מען עס טון מיט פופציג מענטשן, מ'דארף דאך האבן ניינציג מענטשן אויף דעם, נאר וואס דען זאגט די גמרא, דעיילי תלתין ועבדי, ס'גייען אריין דרייסיג מענטשן די ערשטע גרופע זיי מאכן זייער קרבן פסח, עיילי עשרה ונפקי עשרה נאכדעם גייען ארויס צען, עס קומט נייע צען און זיי מאכן די קרבן פסח, עיילי עשרה ונפקי עשרה נאכדעם גייט ארויס נאך צען עס קומט אריין נייע צען, צוזאמען האבן מיר פופציג מענטשן, יעדע גרופע איז געווען צען מענטשן וואס האבן יעצט געמאכט נייע קרבן פסח, און די זעלבע זאך ביי יעדע גרופע איז געווען דרייסיג מענטשן אין די עזרה, מילא האט מען אויך יוצא געווען די ביידע שיטות. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען די משנה, נכנסה כת ראשונה, און אזוי, מ'האט פארשפארט די עזרה, און שפעטער געגאנגען די צווייטע גרופע. זאגט די גמרא איתמר מ'האמיר געלערנט אביי אמר ננעלו תנן, רבא אמר נועלין תנן, אביי זאגט ס'האט זיך אליין פארשלאסן בדרך נס, און רבא זאגט מ'האט עס געדארפט פארשליסן. מאי בינייהו וואס איז א חילוק צווישן זיי להלכה? זאגט די גמרא איכא בינייהו למיסמך אניסא צו מען מעג זיך פארלאזן אויף א נס, אביי אמר ננעלו תנן, כמה דעיילו מעלו וסמכינן אניסא, אביי זאגט ס'האט זיך אליין פארשלאסן, און במילא האט מען נישט געדארפט אויפפאסן ווען מ'האט אריינגעלאזט די ערשטע גרופע אז נישט יעדער איינער זאל זיך אריינשטופן ווייל מ'דארף דאך האבן דריי גרופעס, טאמער יעדער האט זיך אריינגעשטופט אין די ערשטע גרופע וועט דאך נישט זיין קיין צווייטע קיין דריטע, זאגט אביי מ'האט נישט געדארפט זיך זארגן ווייל מ'קען זיך סומך זיין אויף א נס אז זיכער וועט זיך די טירן פון די עזרה אליין פארשפארן ביי די צייט וואס דארף זיך פארשפארן און ס'וועט אוודאי איבערבלייבן א צווייטע גרופע און א דריטע גרופע, רבא אמר נועלין תנן, ולא סמכינן אניסא, רבא זאגט מ'האט געדארפט אליין פארשפארן, און מילא מ'טאר זיך נישט סומך זיין על הנס, און מילא האט מען געדארפט טאקע שטיין, אויפפאסן זאל זיך נישט אריינשטופן יעדער איינער ביים ערשטן גרופ, זאל בלייבן גענוג מענטשן פארן צווייטע גרופע און פארן דריטע גרופע. זאגט גמרא ווייטער והא דתנן טאקע דאס וואס מ'האט געזען אין א משנה, די משנה זאגט אין עדיות, אמר רבי יהודה, חס ושלום שעקביה בן מהללאל נתנדה, די תנא קמא זאגט דארט אז עקביה בן מהללאל איז אריינגעגאנגען אין חרם ווייל ער האט גערעדט אויף שמעיה און אבטליון, און רבי יהודה זאגט חס ושלום צו זאגן אזא זאך אויף עקביה בן מהללאל, שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביה בן מהללאל, ווייל די עזרה האט זיך נישט קיינמאל פארשפארט אויף אזא מין צדיק ווי עקביה בן מהללאל, וואס טייטש פון אלע אידן וואס זענען געווען אין די עזרה דארט מקריב זיין קרבן פסח, איז עקביה בן מהללאל געווען די חשוב'סטע, אזא מין אויסדרוק האט ער זיך אויסגעדרוקט, על כל פנים זאגט ער ננעלת, אין עזרה ננעלת, מילא אביי מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה אביי און רבא יעדער איינער לערנט פשט אין משנה לויט זיין טעם, אביי מתרץ לטעמיה אין בעזרה בשעה שננעלו על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביה בן מהללאל, אביי איז גורס ננעלו אז ס'האט זיך אליין פארשפארט, רבא מתרץ לטעמיה אין בעזרה בשעה שנועלין אותה על כל ישראל בחכמה וביראת חטא כעקביה בן מהללאל, און רבא איז גורס דארט משנה כאילו אז דאס מיינט ס'טייטש דאס וואס שטייט אין משנה ננעלת און נישט האט זיך אליין פארשפארט נאר מ'האט עס געדארפט טעכניש אליין פארשפארן ווייל ס'נישט געשען בדרך נס מ'האט עס געדארפט טון. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מעולם לא נתמעך אדם בעזרה א מענטש האט זיך קיינמאל נישט צושמעטערט צוקוועטשט אין עזרה געשטארבן פון צוקוועטשטקייט על אף עס איז געווען דארט אזויפיל מענטשן חוץ מפסח אחד שהיה בימי הילל שנתמעך בו זקן אחד חוץ עפעס איין פסח דארט אין די צייטן פון הילל הזקן וואס עפעס יא געווען עפעס עלטערע איד וואס איז נתמעך געווארן און האט זיך צוקוועטשט והיו קוראין אותו האט מען גערופן דעם פסח פסח מעוכין די פסח פון די צוקוועטשטע ווייל א איד איז צוקוועטשט געווארן נעבעך דארט זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל אגריפס המלך האט געוואלט וויסן וויפיל אידן איז דא, אמר ליה לכהן גדול האט ער געזאגט פארן כהן גדול, תן עיניך בפסחים, שטעל ארויף דיין אויגן אויף די קרבן פסח, טייטש צייל די קרבן פסח'ס, איך וויל וויסן וויפיל אידן איז דא. שוין, נטל כוליא מכל אחד, האט די כהן גדול גענומען איין ניר, א כליה, פון יעדע קרבן פסח, ונמצאו שם, און מען האט געציילט שפעטער האט מען געזען שישים ריבוא זוגי כליות, זעקס הונדערט טויזנט פארן פון כליות, פון נירן, פון קידניס, ס'טייטש זעקס הונדערט טויזנט פארן איז טייטש איינס פוינט צוויי מיליאן א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט כפליים כיוצאי מצרים חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה חוץ פון דעם וואס מ'קען דאך נישט אריינרעכענען די אלע טמא'נע מענטשן די מענטשן זענען געווען ווייט זענען נישט אנגעקומען און זיי רעכנט מען נישט אריין איז געווען א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט אן זיי ואין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם יעצט די מיליאן צוויי הונדערט טויזנט איז געווען א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט קרבנות פסח און יעדע קרבן פסח איז דאך געווען א חבורה יעדע חבורה האט געהאט א מינימום פון צען מענטשן, קומט אויס געווען דארט לפחות צוועלף מיליאן אידן, והיו קוראין אותו און יענע פסח האט מען גערופן פסח מעובין, מעובין איז א לשון פון דיק, וואס הייסט אסאך מענטשן זענען געווען דעמאלטס יענע יאר מקריב געווען דעם קרבן פסח, פרעגט אבער די גמרא נטל כוליא, האט ארויס גענומען א ניר פון יעדן קרבן פסח, והא בעי אקטורי מ'דארף דאך מקטיר זיין די כליות, וויאזוי קען מען עס ארויס נעמען, זאגט די גמרא וואס איז די פראבלעם דהדר מקטיר להו מ'האט שפעטער מקטיר געווען, פרעגט אבער די גמרא והא כתיב שטייט די פסוק והקטירו, וואס מ'דרש'נט שלא יערב חלביו של זה בזה, אז מ'טאר נישט אויסמישן די חלב פון די בהמה מיט יענע בהמה, מ'טאר נישט אויסמישן איין קרבן מיטן צווייטן קרבן, ענטפערט די גמרא וואס איז די פראבלעם דהדר מקטיר להו חדא וחדא מ'האט יעדע באזונדער יעדע ניר האט מען מקטיר געווען באזונדער, פרעגט די גמרא והתניא מ'האט געלערנט והקטירם, שיהא כולו כאחד אז מ'דארף מקטיר זיין אלע אימורין צוזאמען, מ'טאר עס נישט אפטיילן, אלא נאר ממילא זאגט טאקע די גמרא תפיסה בעלמא דשקיל מינייהו עד דיהבין ליה מידי אחרינא, נישט פשט דער כהן גדול האט צוזאמגענומען אלע כליות און געלייגט אין א שיסל און שפעטער פארברענט מיט די הקטרה, נאר וואס דען מען האט אויפגעהויבן פון יעדן קרבן פסח א ניר, און דער כהן גדול האט עס אויפגעהויבן, מ'האט עס אנגעכאפט ממש פאר א רגע, א צווייטער כהן, יעדע מאל דער כהן גדול האט אויפגעהויבן א ניר, האט א צווייטער כהן געלייגט עפעס א שטיינדל צו וואס א בונדל, אין א טעלער און שפעטער האט מען מקטיר געווען די ניר צוזאמען מיט אלע אימורין פון יענעם קרבן, און ממילא איז קיינמאל נישט געווען קיין שיסל מיט אלע נירן, נאר מ'האט געציילט קעגן די נירן עפעס א באנדל צו וואס אזוי איז מען אנגעקומען צו דעם מספר. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה כהנים עומדים שורות אז ס'איז געשטאנען שורות פון גאלד און פון זילבער, פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז דער טעם אז מ'האט אזוי געטון, אילימא דילמא שקלי דדהבא ומעיילי דכספא, אז מיר וועלן זאגן אז די סיבה וואס מ'האט נישט אויסגעמישט די גאלדענע מיט די זילבערנע איז ווייל מ'האט חושש געווען אז טאמער מ'וועט אויסמישן גאלד און זילבער קומט אויס אז ס'וועט קענען זיין אז דער כהן וועט שפריצן פון א גאלדענע כלי, און שפעטער האט ער עס איבערגעבן מ'האט אים געבן די נעקסטע א זילבערנע, איז דאך דא א כלל מעלין בקודש ואין מורידין, איז אראפגעגאנגען פון גאלד צו זילבער דאס טאר מען נישט טון, אבער זאגט די גמרא פאר דעם טאר מען נישט אויסמישן גאלד און זילבער, הכא נמי מ'דארף דאך אויך חושש זיין, און צווישן די גאלדענע אליין צווישן די זילבערנע אליין דארף מען דאך אויך חושש זיין דילמא שקלי בר מאתן ומעיילי בר מאה, אז מ'נעמען א כלי וואס איז ווערט צוויי הונדערט און ער האט עס טוישט מיט א כלי פון הונדערט, וואס טייטש אלע כלים זענען נישט געווען ווערט יעדעס איינס גלייך? און מילא ווייטער, וואס איז פשט אז מען האט נישט אויסגעמישט די גאלדענע מיט די זילבערנע? ענטפערט טאקע די גמרא אלא דהכי שפיר טפי, ס'איז שענער אזוי, אז ס'דא א שורה פון גאלד און א שורה פון זילבער איז שענער. זאגט די גמרא ווייטער, ולא היו לבזיכין שוליים, אז די בזיכין די לעפלעך האבן נישט געהאט פלאך פון אונטן, ס'טייטש געווען שפיציג פון אונטן האט מען געזען, מען זאל עס נישט קענען אראפלייגן, זאגט די גמרא תנו רבנן געלערנט אין א ברייתא, כל הבזיכין שבמקדש לא היו להן שוליים, די אלע בזיכין האבן נישט געהאט קיין שוליים, זיי האבן נישט געהאט אונטן פלאך, חוץ מבזיכי לבונה של לחם הפנים, חוץ די בזיכי לבונה געווען צוויי לעפלעך פון לבונה אויפן לחם הפנים, זיי זענען יא געווען פלאך פון אונטן, פארוואס שמא יניחום ויפרוס הלחם ווייל מ'האט זיך געדארפט אראפלייגן אויפן שולחן לעבן לחם הפנים און טאמער ס'וואלט נישט געווען פלאך פון אונטן האט זיך געדארפט אנליינען אויף עפעס, וואלט זיך עס אנגעליינט אויף די ברויט וואלט זיך די ברויט צובראכן, פארדעם דארט איז עס יא געווען פלאך. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה שחט ישראל וקיבל כהן אז א איד האט גע'שחט'ן א ישראל און די כהן האט געמאכט קבלת הדם, פרעגט די גמרא לא סגי דלאו ישראל, ס'האט געמוזט זיין א ישראל זאל שעכטן, א כהן האט דאך אויך געקענט שעכטן, ענפערט די גמרא, היא גופא קא משמע לן, טאקע דאס אליין קומט אונז די משנה לאזן הערן דשחיטה בזר כשרה, אז ס'איז כשר בזר, אוודאי א כהן האט אויך געקענט שעכטן, זאגט די גמרא וקיבל כהן, דאס וואס שטייט ווייטער אז די כהן האט מקבל געווען הא קא משמע לן דאס איז די חידוש אין די משנה אז מקבלה ואילך מצות כהונה, פון קבלת הדם און ווייטער דארף טאקע זיין דווקא א כהן, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה נותנו לחבירו וחבירו לחברו, אזוי האט מען איבערגעפירט פון איין חבר צום צווייטן, זאגט די גמרא שמעת מינה, הולכה שלא ברגל הויא הולכה, זעהט מען פון דעם אז די בלוט האט מען נישט געטראגן צום מזבח מיט דעם וואס א כהן איז געגאנגען צופיס, נאר וואס דען מ'האט איבערגעגעבן פון איינעם צום צווייטן צום דריטן, זעהן מיר אז די מצוה פון הולכה איז דאך איינע פון די פיר עבודות, ס'איז דא שחיטה, קבלה, הולכה און זריקה, הולכה, גיין צום מזבח, דארף נישט זיין צופיס, נאר אפילו מ'געבט עס איבער פון איין חבר צום צווייטן הייסט עס אויך א גוטע הולכה, וואס דאס איז בעצם א מחלוקת, אין זבחים איז דא א מחלוקת צו דאס הייסט א הולכה צו נישט, און לכאורה א ראיה פון די משנה אז דאס הייסט א הולכה, זאגט די גמרא ניין, דילמא הוא נייד פורתא, קען זיין אז דער כהן האט זיך געריקט אביסל, און מילא האט זיך געריקט צו די וועג פון די מזבח, איז יא געווען בעצם א הולכה, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא ואלא מאי קא משמע לן, טאמער האט זיך טאקע געריקט, וואס איז טאקע די חידוש אין די משנה? ענטפערט די גמרא הא קא משמע לן ברוב עם הדרת מלך אז ס'דא א מצוה ברוב עם הדרת מלך מילא וואס מער כהנים מען מישט אריין אין די הולכה איז אלץ א גרעסערע מצוה פאר דעם האט מען טאקע געמאכט די שורות פון כהנים זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין משנה קיבל את המלא ומחזיר את הריקן אז יעדע כהן האט גענומען די פילע און אזוי איבערגעגעבן צו זיין חבר און צוריק גענומען די ליידיגע זאגט טאקע די גמרא אבל איפכא לא ס'האט געדארפט זיין אויף דעם סדר נישט קודם נעמען די ליידיגע און נאכדעם איבערגעבן די פילע נאר קודם נעמען די פילע און נאכדעם צוריק נעמען די ליידיגע פארוואס מסייע ליה לר' שמעון בן לקיש א ראיה צו ריש לקיש דאמר ר' שמעון בן לקיש אין מעבירין על המצוות אז עס קומט אונטער א מצוה טאר מען נישט טון א צווייטע זאך און מילא אז ס'קומט דא די פילע כלי דאך ס'איז א מצוה איבערצופירן ס'איז א מצות הולכה און מילא די מצוה דארף מען טון פארדעם וואס מען טראגט צוריק די כלי וואס איז ליידיג זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין משנה כהן הקרוב אצל המזבח אז דער כהן וואס איז געשטאנען לעבן די מזבח ער האט געשפריצט די בלוט כנגד היסוד פרעגט די גמרא מאן תנא פסח בזריקה ווער איז דאס דער תנא וואס האלט אז די קרבן פסח דארף מען שפריצן ווייל בעצם וועט מען זען אז ס'דא א מחלוקת צווישן צוויי תנאים, אז רבי יוסי הגלילי האלט אז מ'דארף טאקע שפריצן די בלוט פונעם קרבן פסח בזריקה, און רבי ישמעאל האלט מ'מאכט עס נישט בזריקה נאר מ'מאכט עס בשפיכה, מ'גיסט עס אויס אזוי בנחת רואיגערהייט, און ווער איז דאס דער תנא וואס האלט מ'דארף שפריצן די קרבן פסח אמר רב חסדא רבי יוסי הגלילי, ס'איז טאקע רבי יוסי הגלילי דתניא, זיי האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר, וואס דאס שטייט ביי בכור, גמרא שטייט נישט דמו, דמו לא נאמר אלא דמם, חלבו לא נאמר אלא חלבם, שטייט א לשון רבים, דמם חלבם, לערנט מען פון דעם לימד על בכור ומעשר ופסח, שטעונין מתן דמים ואימורין לגבי מזבח, לערנט מען פון דעם אויף בכור מעשר און פסח, ווייל דער פסוק רעדט זיך נאר ביי בכור, ביי מעשר און ביי פסח ווערט נישט דערמאנט קיין שום ווארט סיי אויף די נושא פון אימורין, אז מען דארף מקטיר זיין די אימורין אויפן מזבח, און סיי די נושא פון שפריצן די בלוט ביידע שטייט נישט און מילא דרשנ'ט רבי יוסי הגלילי פון דעם שטייט ביי בכור דמם און חלבם אז דאס קומט צו לאזן הערן אז אויך ביי מעשר בהמה און אויך ביי קרבן פסח איז סיי איז דא די מצוה מקטיר צו זיין די אימורין און סיי די בלוט דארף מען אויך שפריצן אזוי ווי שטייט ואת דמם תזרוק נישט מען דארף עס גיסן למעשה רבי ישמעאל דארט קריגט זיך און ער לערנט ארויס פון א צווייטע פסוק פון דעם שטייט ודם זבחיך ישפך אז דאס גייט ארויף אויף קרבן פסח אבער נישט דער פסוק, על כל פנים, ר' יוסי הגלילי לערנט מען דארף עס שפריצן אונזער משנה גייט כשיטת ר' יוסי הגלילי, פרעגט אבער די גמרא מנלן דטעונין יסוד, אין די משנה האבן מיר געזען אז מען דארף עס שפריצן קעגן די יסוד, ווי ווייסט מען פון ווי לערנט מען דאס ארויס, אמר ר' אלעזר, ענטפערט ר' אלעזר אתיא זריקה זריקה מעולה, מען לערנט עס ארויס זריקה זריקה פון עולה, כתיב הכא דא שטייט את דמם תזרוק על המזבח אזוי ווי מען האט געזען, וכתיב התם, און ביי עולה שטייט וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב, שטייט אויך די לשון זריקה, מילא מה עולה טעונה יסוד, אף פסח נמי טעון יסוד, אזוי ווי די עולה דארף מען שפריצן קעגן דעם יסוד, די זעלבע זאך די קרבן פסח דארף מען אויך שפריצן קעגן די יסוד, וואס טייטש אדער אויף די מערב זייט פון די מזבח אדער אויף די צפון זייט פון מזבח, אדער אביסל א אמה אויף מזרח און דרום, אבער די רעשט פון מזבח נישט, פרעגט אבער די גמרא טאקע ועולה גופא מנלן, ווי טאקע ווייסט מען אז די עולה דארף מען שפריצן קעגן די יסוד, דאס שטייט נישט דא אין פסוק, אמר קרא ענפערט די גמרא ווייל שטייט אין פסוק לגבי דעם חטאת נשיא, די חטאת פון א קעניג שטייט ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה, איז וואס טייטש מזבח העולה? אלמא עולה טעונה יסוד, זעהן מיר פון דעם אז די עולה דארף מען שפריצן קעגן דעם יסוד, פאר דעם ווערט עס גערופן יסוד מזבח העולה, און פון דעם נעמט מען ארויס די עולה דארף האבן יסוד און פון די גזירה שוה נעמט מען ארויס אז די בכור מעשר און פסח דארף מען אויך שפריצן קעגן דעם יסוד.